זאגט דער חפץ חיים ווייטער האלט מען אונז ביי די הקדמה, אין די פאריגע שיעור האבן מיר אונז געזען, דער חפץ חיים ברענגט אראפ די עוונות וואס האבן גורם געווען חורבן בית המקדש איז געווען שנאת חינם מיט לשון הרע, עס איז דורכגעגאנגען שוין כמעט צוויי טויזנט יאר, מען בעט יעדן טאג צו ווערן אויסגעלייזט מען איז נאכנישט געווארן אויסגעלייזט, וכאשר נחפשה דרכינו ונחקורה איזה עוונות הם העיקרים הגורמים לאריכות גלותנו, וועלכע זינד ברענגען צו אז די גלות זאל בלייבן אזוי לאנג זאל נישט ווערן אויסגעלייזט, נמצאם הרבה, ס'דא אוודאי אסאך זינד, אך חטא הלשון הוא על כולו מפני כמה טעמים. דאס אז מען זינדיגט מיטן מיטן מויל, מיטן מיטן רעדן, דאס וועגט איבער אלעס, אחד כיוון שזה היה עיקר לסיבת גלותנו, כמו שהבאנו בגמרא יומא וירושלמי הנל. דאס איז דאך געווען די זאך וואס האט אונז אריינגעברענגט אין גלות. אם כן, כל כמה שלא נראה לתקן זה החטא, ווילאנג אונז גייען מיר דאס נישט מתקן זיין, איך תוכל להיות גאולה, וויאזוי גייט מען קענען ווערן אויסגעלייזט, כיוון שזה החטא, פגם כל כך שעל ידי זה גלינו מארצינו, אז מען זעט די זינד קען אונז אריינלייגן אין גלות, על אחת כמה וכמה שאינו מניחנו לבא לארצינו, אז ס'גייט אונז אפהאלטן נישט צוריק גיין קיין ארץ ישראל. ועוד, הלא ידוע הוא שנגזר עלינו גלות מכבר מעת מעשה מרגלים, אז ס'איז נגזר געווארן די ענין פון גלות נאך אין די צייטן פון די מרגלים, גלייך ווען די אידן זענען געווען אין מדבר גלייך נאך מתן תורה כמו שכתוב בתהילים וישא ידו להם להפיל אותם וגומר בגוים ולזרותם בארצות, זאגט דוד המלך אין תהילים אז דער באשעפער האט גוזר געווען זיי צו פארשפרייטן צווישן די פעלקער, וכמו שפירש רשי שם והרמבן בחומש איז וחטא מרגלים הלא היה עוון לשון הרע, זעט מען אז דורך די לשון הרע איז נגזר געווארן די ערשטע מאל די ענין פון גלות. כמו דאיתא בערכין, אם כן אנו מוכרחים לתקן זה החטא קודם הגאולה, מ'קען נישט ווערן אויסגעלייזט ווען מ'פאר מ'איז דאס מתקן. ועוד נמצא מפורש שעוון זה גורם שישראל נרדים בפרך דורך דעם וואס מען זינדיגט מיט לשון הרע, ווי מה שכתוב אין פרשת שמות שטייט אכן נודע הדבר ועיין בפירוש רשי שם וואס משה רבינו האט געזאגט נאכדעם וואס ער האט געזען אז מען זינדיגט מיט מויל, ועוד נמצא מפורש במדרש רבה פרשת תצא אמר הקדוש ברוך הוא בעולם הזה על ידי שהיה לשון הרע ביניכם דורך דעם וואס עס איז געווען לשון הרע צווישן די אידן סילקתי שכינה מביניכם, אבל לעתיד לבוא וכו'. זעט מען אז דער באשעפער נעמט וועק זיין שכינה ווען ס'איז דא לשון הרע. ועוד מקרא מפורש בפרשת ברכה, שטייט אין פסוק ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, ופירש רשי שם שאימתי הוא מלך בישורון, ווען איז דער באשעפער די מלך אויף די אידן, דווקא כשהם ביחד שבטי ישראל ולא אגודות אגודות, וידוע דדבר זה רגיל לבוא על ידי לשון הרע, וואס ברענגט ס'זאל זיין אגודות אגודות, ס'זאל זיין אפגעטיילט, די אידן זאלן זיין צוריסן צווישן זיך, לשון הרע ברענגט דאס צו. ולבד זה, זאגט דער חפץ חיים. מ'קען זיך אליינס פרעגן, האיך יכולות לחול עלינו ברכותיו של הקדוש ברוך הוא שאנו מקווים לזה? וויאזוי קען דען חל זיין די ברכות פונעם אייבערשטן אויף אונז, וואס אונז קוקט מיר אזוי ארויף אויף דעם, כיוון דבעוונותינו הרבים אנו מורגלים בחטא זה, וואס אונז זעמיר צוגעוואוינט מיט דער חטא, הלא יש על זה ארור מפורש בתורה. דער באשעפער האט געזאגט אז איינער וואס איז מורגל אין דעם, ער ווערט געשאלטן, שטייט אין תורה ארור מכה רעהו בסתר, שהוא קאי על לשון הרע כמו שפירש רשי שם.

ועיין לקמן בפתיחה ובספרי שמירת הלשון שם העתקנו כל מאמרי הש"ס ומדרשים והזוהר הקדוש הנזכרים בענין זה, ומי שיעיין ויתבונן היטב בהם, מיטן אייבערשטנ'ס הילף גייט מען אנקומען דערצו, אבער איינער וואס איז זיך מתבונן מיט די אלע מאמרים וואס מ'זעט אין די גמרא און די מדרשים און זוהר הקדוש, תסמר שערות ראשו וועט זיך אים ממש אויפשטעלן די האר פון קאפ מגודל העוון פון די גרויסקייט פון דער זינד.